אש. געלייענט צו ויסער. קאפיטל זיבן. אין א צייט ארום האט דער בלינדער לייב זיך ווידער דערמאנט אן זיין זוהן אז מען דארף פון אים מאכן א לייט. געשען איז עס ניט פֿון זיך, נאָר דערמאָנט האָט אים אָן זײַן חובֿ פֿון אַ פֿאָטער דער עלטסטער מײַסטער פֿון דער חבֿרה שוסטערס, בעריש כװאַט, װאָס אַ מאָל האָט נאָך בײַ אים דער בלינדער לײב אַלײן געלערנט זײַן מלאָכה. בעריש כװאַט האָט אָנגעטראָפֿן לײבן טאַקע אין דער חבֿרה שוסטערס, אײן מאָל שבת צו נאַכט צו מעריבֿ. כאָטש דער בלינדער לײב האָט די מלאכה-שוסטערײַ אַװעקגעװאָרפֿן,

ברענג אים צו מיר, אַזױ װי איך האָב פֿונעם טאַטן געמאַכט אַ לײַט, אַזױ װעל איך פֿון דעם זון מיט גאָטס הילף אַ לײַט מאַכן. אױף װי לאַנג? פֿרעגט לײב. אַזױ לאַנג, װי דו ביסט געװען. װי אַלט איז ער אַצינד, דער יונג? זיבן יאָר. ער װעט זײַן בײַ מיר, ביז ער װעט אַלט װערן עלף-צװעלף יאָר, ביז ער װעט זיך די מלאָכה אױסלערנען. איך װעל אים געבן צו עסן, אַ נאַכטלעגער, אַ קאַפּאָטע מאַכן אױף יום-טובֿ,

יאָ, איך געדענק דאָבטשע די מײַסטערין, איך געדענק איר קנײַפּן גוט. שטיקער פֿלײש האָט זי פֿון די הענט אַרױסגענומען, הינטער דער טיר אַרױסגעשטעלט אין דער קעלט און װאַסערדיקן באָרשט צו זופּן געגעבן. אַי, ר' בעריש, האָט איר אַ ייִדענע? נו, גטן װעל איך מיך מיט איר נישט צוליב אַ לערן-ייִנגל! האָט דער אַלטער בעריש געלאַכט. געקנײַפּט האָט זי דיך, אמת, אָבער קײן מענטש ביסטו נאָך אַלץ ניט געװאָרן. נו, קום צו שרה חנה'לען אין שענקל אריין, וועלן מיר דארט דאס איבעריגע אפרעדן. ביי שרה חנה'לען, וואו מען האט געקאנט קריגן א געהיים גלעזל בראנפן מיט היימישע קיכלעך און הערינג צו פארבייסן, האט דער בלינדער לייב פארקויפט זיין זון אויף גאנצע זעקס יאר צו דאבטשע דער מייסטערין אין די הענט אריין. ער האט גענומען א רובל האנט-געלט אויפן ערשטן זמן וואס דער יונג וועט אין זעקס יאר ארום אנהייבן געלט קריגן. ביים גלעזל האט דער אלטער בעריש גע'טענה'ט, נאר ער זאל מער ניט אנטלויפן און פאלגן דעם מייסטער און די מייסטערין א גאנג גיין וואו מען באדארף, זאג אים אן, דו הערסט? האט ניט קיין מורא ר' בעריש, ער וועט שוין ניט אנטלויפן, איך וועל אים שוין ביי די אויערן צוריקברענגען. צומארגנס אינדערפרי איז געווען א שיינער רייפער זומער טאג, די טעג פאר ראש השנה, ווען די עפל און די בארן זענען רייף אויף די ביימער און בעטן זיך נאר מען זאל זיי אפפליקן און אויפעסן. אין אזא טאג האט לייב גענומען מאטקע'ן און געפירט אים ביי דער האנט צו בעריש דעם שוסטער אויף דער לער. דער קליינער מארק איז פול געווען מיט צייטיגן אויבסט וואס די פויערים און די פרוכט הענדלער האבן געבראכט אין שטעטל, די לופט איז פארכאפט געווען פון עפל ריח, גרינס און פרישע פיש. אין אזא טאג האט לייב אריינגעבראכט מאטקע'ן אין דעם ענגן פאררויכערטן שטיבל וואו בעריש שוסטער האט געוואוינט. די פענסטער זענען געווען פארהאקט, ווארום דאבטשע די מייסטערין האט געליטן אויף אן אויער. זי האָט מורא געהאַט פֿאַר אַ צוג לופֿט און ניט געלאָזט עפֿענען אַ פֿענצטער דעם גאַנצן זומער. אין שטוב האָט זיך שטאַרק געשפּירט דער ריח פֿון פֿאַרפֿוילטן לעדער, וואָס האָט ערגעץ וווּ אין די ווינקעלעך פֿון שטיבל געשימלט זינט יאָרן, זינט בעריש איז אַ שוסטער. די מײַסטערן איז ניט געווען. בעריש, אַרומגערינגלט מיט אַ דרײַ-פֿיר געזעלן און לערן-ייִנגלעך, איז געזעסן אײַנגעהױקערט אַרום דעם קלײנעם טישל און געקלאַפּט אַ זױל אױפֿן שטײן. דאָ איז ער, דער בחור מײַנער, זאָגט לײב. דער אַלטערער בעריש האָט אױפֿגעהױבן זײַנע געדיכטע הױכע ברעמען, אַרױפֿגערוקט די ברילן, װאָס די גלעזלעך אין זײ זײַנען געװען צעשפּאָלטן, האָט געװאָרפֿן אױפֿן יונג אַן אױג און גערופֿן אין אַ װינקל אַרײַן, דאבטשע, דאבטשע, קום נאר ארויף, א ניי לערן יונגל! באלד איז פון הינטער א בעט פון א שווארצן קעלער ארויסגעקומען עפעס א הויכס, א דארס, איבערגעהאנגען מיט שמאטעס, טיכער, פאטשיילעס ווי אין די גרעסטע פרעסט. איבערן פנים האט דאס געהאט פארבונדן א פאטשיילע מיט צוויי שפיצן פונעם קנופ אויפן קאפ אזוי אז דאס באשעפעניש האט אויסגעזען ווי א מכשפה. דאָס טיכל איבער די אויערן איז שוין געווען טונקל-גראָ און פֿון דעם זעלבן קאָליר ווי דאָס פּנים. דאָס איז געווען דאָבטשע די מײַסטערן. זי האָט אַ מינוט געשוויגן, אַרײַנגעקוקט מיט צוויי גרויע אויסגעלאָשענע אויגן ווי בײַ אַ טויט פֿערד, אַרויסגעשטעקט אַ שפּיץ צינגל אויף די פֿאַרדאַרטע פֿאַרצויגענע ליפּן, וואָס זײַנען באַדעקט געווען בײַ איר מיט שטויב ווי די אַלע זאַכן, וואָס זײַנען געשטאַנען אָנגעשטעלט אין שטוב. עס האט געדויערט א היפשע ווייל ביז עס האט זיך דערהערט א שטים און געדאכט האט זיך אז עס קומט ניט פון דער אידענע נאר פון ערגעץ א הוילער פאס ארויס. וועמענס איז דאס? האט זי פארקייט מיט א הוסטל. עס איז לייב'ס! האט דער מייסטער געווארפן מיט דער האנט אויפן בלינדן לייב. זי האט זיך אומגעדרייט צו לייב'ן און אים אנגעקוקט א ווייל, דערנאך האט זי געזאגט, זיין א לייט ווי דער טאטע זיינער. זי האָט געגעבן אַ מאַך מיטן קאָפּ, װי אַ ציג, אַ שאָקל צו מיט דער האַנט און איז אָפּגעגאַנגען צוריק אין איר װינקל אַרײַן. איך לאָז אײַך אים דאָ איבער, ר' בעריש, איר זאָלט זײַן צו אים װי אַ טאַטע. איר מעגט טאָן מיט אים װאָס איר װילט, שלאָגן אים, אַז ער װעט ניט פֿאָלגן, איר גיט אים עסן, מעגט איר אים שלאָגן, הערסט? האָט ער געזאָגט צום יונג, זאָלסט האָרכן דעם מײַסטער און די מײַסטערן, אַז ניט װעל איך דיך טייטן, דו הערסט? מאָטקע האָט געשוויגן, און דער טאַטע איז אַוועקגעגאַנגען. בעריש האָט אים געהייסן זיך זעצן און געגעבן אים אַ שנור מיט אַ שטיק וואַקס, ער זאָל דרייען אַ דראַטווע. מאָטקע האָט עס גענומען אין האַנט, ניט געוווּסט וואָס צו טאָן מיט דעם, האָט ער זיך געשפּילט מיטן שנור און מיט גרויסע אויגן אַרומגעקוקט זיך אין שטיבל. דערזען די צוויי הויכע בעטן וואס שלינגען איין דאס גאנצע שטיבל, אנגעלייגט מיט בעטגעוואנט ביזן האלבן באלקן, געקוקט אויף די פארשטויבטע בילדלעך וואס הענגען פאר די בעטן, אויף די פאליצעס וואס זענען אנגעלייגט מיט כאליעוועס, אלטע שטיוול, שטיוולעטן און שטיקער לעדער. ער האָט זיך אַרומגעקוקט טשיקאַװע אין דער נײַער הײם, װאָס אַהער האָט מען אים אַרײַנגעגעבן אױף גאַנצע זעקס יאָר, געקוקט אױף זײַנע חבֿרים, די צװײ ייִנגלעך מיט דעם געזעל, אַן אַלטן גױ, װעלכע האַקן פּאָדעשװעס, בײַ די בענקלעך װײקט זיך לעדער אין װאַסער, און דאָס גיט פֿון זיך אַ ריח, ער האָט געקוקט אויף די פֿענצטערלעך, ווי זיי זײַנען פֿאַרקאָוועט אין שפּינוועבס און באַלייגט מיט מאָסן, מיט פֿאָרעמס און שנורן, און פֿון דרויסן קריכט די זון, גנבֿעט זיך אין פֿענצטערל און וויל אין שטיבל אַרײַן, און דאָס שפּינוועבס לאָזט ניט. באַלד האָט מאָטקע דערפֿילט אַ שטופּ אין זײַט. ער קוקט זיך אום, לעבן אים איז אױסגעװאָקסן די מײַסטערן װי אַ שװאַרץ געשטאַלט, און פֿון אונטער אירע פֿיס איז אַרױסגעקראָכן אַ שװאַרצער קאָטער מיט גלאַנציקע אױגן און באַלעקט זיך מיטן רױטן צינגל. נאַ, ברענג װאַסער! האָט זי מאָטקין געשטופּט די קאַן אין האַנט אַרײַן. מאָטקע האָט זיך דערפֿרײט. אַלץ איז אים דאָ געפֿעלן און נײַ געװען. ער האָט געכאַפּט די קאַן, איז געגאַנגען צום פּלומפּל, האָט געבראַכט אַ קאַן מיט װאַסער. די מײַסטערן האָט אים געװיזן דאָס טונדל. ער האָט אָנגעגאָסן, איז װידער געלאָפֿן, און עס האָט ניט געדױערט קײן צװײ מינוט, איז ער שױן געװען צוריק. װידער האָט ער זיך אַװעקגעזעצט, געדרײט די דראַטװע, װאָס ער האָט ניט געקאָנט האַלטן אין דער האַנט צוליב דעם שטיקל װאַקס, האָט ער זיך װידער אומגעקוקט אין שטיבל, איצט האָט אים פֿאַראינטערעסירט דער שוואַרצער קאָטער, וואָס איז אָנגעבונדן מיט אַ לאַנג שטריקל צום בעט און דרייט זיך צווישן די פֿיס פֿון דער מײַסטערן. וווּ זי גייט, גייט ער מיט, און עס דאַכט זיך מאָטקין, אַז די מײַסטערן מיט דעם קאָטער זײַנען צונויפֿגעוואַקסן און עס קאָן שוין ניט איינס אָן צווייטן זײַן. באַלד דערפֿילט ער ווידער אַ שטופּ אין זײַט, נאַ, צעהאַק מיר האָלץ! האָט זי אים געגעבן דעם האַקמעסער אין האַנט אַרײַן. מיט גרויס חשק האט זיך מאטקע גענומען דאס האלץ האקן. ער איז שוין געוואוינט געווען פון דער היים, עס איז אים אייגנטליך דא געפעלן. עס איז אלץ ניי געווען. נאר ער האט געקוקט אויפן קאטער און האט גרויס חשק געהאט דעם קאטער דעם עק אפצוהאקן. ער האט זיך ווידער אוועקגעזעצט אויפן קליינעם בענקל און ווידער געצויגן דעם שנור דורכן וואקס. ער האָט זיך װידער אומגעקוקט אין שטיבל. די מײַסטערן האָט געמאַכט פֿײַער, אַװעקגעזעצט זיך אין שװאַרצן װינקל בײַם קיכל און איז אײַנגעשלאָפֿן. דער קאָטער איז אַרױפֿגעקראָכן בײַ איר אױפֿן שױס און איז אױך אײַנגעשלאָפֿן. אין דער שטוב הערט זיך דאָס רעגלמעסיקע קלאַפּן פֿון העמערל אױף דער זױל. דער מײַסטער זיצט איבער אַ שטיװל. אַלע זיצן אײַנגעבױגן, פֿאַרטאָן אין דער אַרבעט. דער זײגער קלאַפּט טיק-טאַק. און באַלד איז מאָטקען דאָס גאַנצע שטיבל מיט דעם מײַסטער, מיט דער מײַסטערן און דעם קאָטער אַזױ פֿאַרמיאוסט און לאַנגװײַליק געװאָרן, אַז ער האָט געװאָלט אַרױסלױפֿן. ער האָט געבענקט נאָך דער גאַס, געקוקט אױפֿן פֿענצטערל און דערזען װי די זון קריכט פֿון דרױסן אױף דער צװײטער זײט פֿענצטערל, װיל זיך אַרײַנקריגן אין שטיבל אַרײַן און קאָן ניט, איז אים עפּעס אומעטיק געװאָרן. עס האָט זיך געװאָלט זיך אױפֿהױבן און אַרױסלױפֿן דורך דער טיר, נאָר ער האָט עפּעס אַן אימה געהאַט און ער האָט זיך אײַנגעהאַלטן. ער האָט שױן אָבער ניט געקאָנט אײַנזיצן, געװאָרפֿן זיך אױפֿן בענקל, ניט געװאָלט מער דרײען די דראַטװע אין װאַקס. דער קאָטער איז אים מיאוס געװאָרן, ער איז בײז געװען אױף אים און געטראַכט בײַ זיך, איצט איז די ריכטיקע צײַט, װען ער שלאָפֿט אַזױ, דעם עק אים אָפּצוהאַקן מיטן האַקמעסער. ער האָט זיך אומגעקוקט און געזוכט דעם האַקמעסער. ער האָט עס דערזען אין ווינקל, וווּ ער האָט געהאַקט האָלץ. ער האָט זיך אויפֿגעהויבן און גענומען דעם האַקמעסער. דער מײַסטער האָט אויפֿגעהויבן דעם קאָפּ פֿון דער אַרבעט און געפֿרעגט, וואָס ווילסטו טאָן? מאָטקע האָט געהאַלטן דעם האַקמעסער אין דער האַנט און געשוויגן. פֿון דעם מײַסטערס קול האָט די מײַסטערן זיך אויפֿגעכאַפּט אינאיינעם מיטן קאָטער. זי האָט זיך אַרומגעקוקט נײַגעריק איבער דער שטוב אינאײנעם מיטן קאָטער און באַלעקט זיך מיטן צינגל. פּלוצלונג האָט זי זיך אָן עפּעס דערמאָנט, איז צוגעגאַנגען צו אַ קאָמאָד, האָט אַרױסגענומען פֿון דאָרט קלײנגעלט און עס געגעבן מאָטקען, ער זאָל ברענגען פֿון געװעלבל אַ ברױט מיט צװײ הערינג. מאָטקע האָט גענומען דאָס געלט אין האַנט אַרײַן און איז אַרױס אין גאַס. ער האט געוואוסט אז צוריקקומען וועט ער שוין נישט, עס האט אים נאר באנג געטאן וואס ער האט דעם קאטער דעם עק ניט אפגעהאקט מיטן האקמעסער, ער האט געוואוסט אז ער וועט עס נאך טאן אמאל. ער איז ארויס אויף דער גאס, די זון האט אים ארומגעכאפט און זיך דערפרייט מיט אים וואס זי דערזעט אים ווידער אויף איר ליכטיגן שיין. דאס געלט האט אים געבריט אין די האנט, ער האט זיך ערשט פאר גדולה געלאזט לויפן. ער איז אנגעקומען אין מארקעל און דערפילט דעם ריח פון די עפל און די פרישע בארן און עס איז אים גוט געווען. ער איז פארביי געגאנגען די בעקעריי, האבן אים אנגעשמעקט די פריש געבאקענע ברייטלעך און זעמל, איז ער אריין געגאנגען, האט זיך אנגעקויפט פולע קעשענעס מיט זעמל און גענומען גלייך עסן. פון דערווייטענס האט ער דערזען ווי פייגעלע זיצט איינגעמויערט ארום אירע קוישן, טונען און זעק מיט אויבּסט אין מיטן מאַרק, איז ער צו צו איר און האָט אַרױסגעכאַפּט פון דער מולטער עטלעכע באַרן. ווען פייגעלע האָט אים דערזען, האָט זי זיך די הענט געבּראָכן און אַ געוואַלד געמאַכט. וואָס טוסטו דאָ אין מאַרק אין מיטן העלן טאָג? בּיסט אַנטלאָפן פון מייסטער? דער טאַטע דיינער וועט דאָך דיך ממית'ן! מאָטקע האָט זיך דערמאָנט, װאָס ער האָט געטאָן. אַ העלפֿט געקױפֿטע זעמל האָט ער שױן געהאַט אױפֿגעגעסן, צוריקגײן צום מײַסטער קען ער שױן ניט. עס האָט אים קײן אײן מינוט ניט באַנג געטאָן, פֿאַר װאָס ער האָט אַזױ געטאָן, נאָר ער האָט דערפֿילט די מורא פֿאַרן שלאָגן. ער האָט דערשפּירט, װי אַ יונגער הונט, אַז מע װעט אים באַלד זוכן און מע װעט זיך באַלד יאָגן נאָך אים. ער האָט דערפֿילט, אַז ער דאַרף זיך באַהאַלטן. ער האָט זיך אָפּגעטראָגן פֿון מאַרק, איז אַרײַן אין אַ שמאָל געסל. דערנאָך האָט ער זיך אָן עפּעס דערמאָנט, איז אַריבער אַ פּלױט און אַרײַן אין הױף צו נאָטקע קאַטערינאַש און צוגעקראָכן אױף אַלע פֿיר צו דער בודקע פֿון דעם הונט בורעק. דאָרט האָט ער זיך אַװעקגעלײגט און זיך אײַנגעקאָרטשעט. דער הונט האָט אים דערפֿילט, באַשמעקט, באַלעקט די הענט און דאָס פּנים. מאָטקע האָט אַרויסגענומען פֿון קעשענע די איבערגעבליבענע זעמל און געטיילט זיך מיטן הונט. דער הונט האָט געקייט אַ האַלבן זעמל, מאָטקע, די אַנדערע העלפֿט. ער האָט געוווּסט איצט, אַז מען זוכט אים אַרום. דער טאַטע, דער מײַסטער, די מײַסטערין דרייען זיך אַרום אין מאַרק מיט שטעקנס, מיט רימענס און זוכן אים. עס האָט אים ניט באַנג געטאָן, ער האָט ניט מורא געהאַט פֿאַר די קלעפּ, נאָר דאָס האַרץ האָט אין אים געשלאָגן און די אױגן האָבן בײַ אים געגלאַנצט. ער האָט זיך באַהאַלטן אונטער דעם בױך פֿון הונט און אַרױסגעקוקט מיט די גנבֿישע אױגן פֿון דער בודקע אין הױף אַרײַן, צי זײ קומען ניט נאָך אים. אַזױ איז ער אָפּגעלעגן אַ גאַנצן טאָג, ביז עס איז שפּעט געװאָרן. בײַ נאַכט איז אים געװאָרן קאַלט. ער האט זיך צוגעטולעט צום הונט, דער הונט האט דערפילט וואס ער וויל, האט ער אים פארדעקט און געווארעמט מיטן בויך און באלעקט אים מיט דער צונג. שפעט ביינאכט האט זלאטקע דערהערט עפעס וואס קראצט הינטער דער טיר פון קעלער. זי איז נישט געשלאפן, האט געווארט אויף דעם א גאנצע נאכט. ווען זי האָט דערהערט דאָס שאָרכן הינטער דער טיר, האָט איר האַרץ אויפֿגעציטערט. זי איז פּאַמעלעך אַרויסגעקראָכן פֿון בעט און זיך אײַנגעהאָרכט, צי דער בלינדער לייב שלאָפֿט ניט. האָט געשנאָרכט הויך, איז זי צוגעקראָכן צום קוימען, האָט אַראָפּגענומען פֿון דאָרט אַ טעפּל, פּאַמעלעך אויפֿגעעפֿנט די טיר און דאָס טעפּל אַרויסגעשטעלט.

מאָרגן באַגינען אַנטלויף, וואָרום אַז דער טאַטע וועט דיך דאָ פּאַקן, וועט ער דיך ממיתן. און זי איז צוריק אַריין אין קעלער און אין דער שטיל אַרויפגעקראָכן אויפן געלעגער, אַז דער בלינדער לייב זאָל ניט דערהערן. קאַפּיטל אַכט. צומארגנס באגינען ווען מאטקע האט געהאלטן אינמיטן בעסטן שלאף האט ער דערפילט ווי פייערדיגע ריטער שפרינגען ארום איבער זיין פנים איבער זיינע אויגן אויערן און הענט ער האט זיך אויפגעכאפט און דערזען ווי ווייט ער האט געקאנט אז דער פאטער שטייט איבער אים ווי א גזלן מיט א באטעק אין דער האנט און שלאגט אים דער יונג האט ניט געוויינט ניט געשריגן ער האט נאר געפרואווט פארשטעלן דעם קאפ אונטערן טוך.

די מוטער איז געשטאנען דערביי, האט געריסן דעם פאטער ביי דער פאלע, זי האט זיך שוין אליין אוועקגעשטעלט און פארדעקט מאטקע'ן מיט איר קערפער, האט זי געקראגן די קלעפ. דער פאטער האט זי אוועקגעשמיסן מיט'ן באטעק, די מוטער האט אויסגעשריגן פאר ווייטאג, האט מאטקע געפרואווט נאכאמאל זיך אויפכאפן און ווארפן זיך אויפ'ן טאטן, ער האט אבער ניט געקענט. די הענט און די פיס זענען אים געווען צוגעבונדן, האט ער זיך שוין אוועקגעלייגט ווי א גע'שחט'ן קאלב און געלאזט זיך שלאגן וויפיל דער פאטער האט נאר כח געהאט. אז דער יונג האט שוין געבלוטיגט פון פנים און זיך ניט מער רירן געקאָנט, האט אים דער פאטער ארויסגעצויגן ביי די אויערן אין גאס ארויס און נאך געשלאגן, שלעפנדיק שלעפּנדיק אים איבער דער גאַס. צום מײַסטער גײ! צום מײַסטער! דאָס מאָל איז זלאַטקע ניט נאָכגעגאַנגען מיט אַ זעמל און אַ גריזקע, װי זי האָט עס געטאָן, װען מען האָט מאָטקען אין חדר געשלעפּט. זי האָט זיך געשעמט, װאָס זי האָט אַזאַ זון אױפֿגעצױגן, איז זי געבליבן אין דער הײם און האָט געװײנט אױף איר בײז מזל. מענטשן אין גאַס האָבן געזען װי דער בלינדער לײב שלעפּט דעם יונג בײַ דער שטריק איבער דער גאַס, האָבן זײ זיך אָפּגעשטעלט אױף אַ מינוט, װיפֿל זײ האָבן צײַט געהאַט, צוגעשאָלטן און לײבן מוט צוגעגעבן, דאָס איז גוט! ביסטו אַ טאַטע, זײַ אַ טאַטע, לערן אַ קינד, לײב, װעסט צרות האָבן פֿון דעם יונג. לב האלט אים, שמאל. עס וואקסט אויף א חי' וואס די וועלט האט נאך ניט געזען אזעלכעס, זאגט נביאות אויף אים אהרן מאיר דער וואסער טרעגער וואס איז פארביי געגאנגען מיט די הילצערנע עמערס איבערן געסל. האב ניט קיין מורא, איך וועל שוין פון אים דעם גנב ארויסהאקן, ער וועט שוין ביי מיר א לייט ווערן, האט דער בלינדער לב אפגעענטפערט, שלאגנדיק מאטקען, גיי, ממזר, גיי!

פּיקניק, און די דרײַ לערן-ייִנגלעך האָבן שוין מאָטקען אָפּגעװאַרט אים מקבל-פּנים צו זײַן, װען דער פֿאָטער האָט אים אין דעם געװערקשטעל אַרײַנגעשלײַדערט און געגעבן אים אַ בענץ אַנידער אױף דער ערד, װי אַ זעקל קאַרטאָפֿל. ר' בעריש, טוט מיט דעם יונג װאָס איר װילט. איר גיט אים עסן, האָט איר רעכט אים צו שלאָגן. זײַט אים אַ טאַטע אַזױ װי איך. אײַער געלט צוגענומען, אײַער ברױט אױפֿגעגעסן, שלאָגט אים! איך װעל אים שױן שלאָגן! איך װעל אים שױן לערנען פֿון אַ מײַסטער צו אַנטלױפֿן, געלט צוצונעמען! זאָגט דער אַלטער בעריש, װעלכער איז רױט געװאָרן װי אַ בורעק פֿון כּעס װען ער האָט דערזען דעם יונג. ער האָט פֿאַרביסן די אײבערשטע געשפּאָלטענע ליפּ און איז אַרױפֿגעקראָכן אױף אַ בענקל זוכן עפּעס אױף אַן אַלטער פֿאַרשטױבטער פּאָליצע.

זיי האבן געמיינט אז איך שלאף, איך האב אלץ געהערט, האב איך נאר געווארט אז דער יונג וועט איינשלאפן, איך האב אים געבונדן אין שלאף און אז ער איז שוין געווען געבונדן האב איך אים ערשט מקיים פסק געווען, מיין אלטע האט ניט געלאזט האב איך איר אויך ארונטערגעלאזט.

די לערן-ייִנגלעך מיט בלײכע צעשראָקענע פּענעמער און גלאַנציקע אײגעלעך, צופֿרידענע איבער דעם שפּיל, װאָס דאָ װעט פֿאָרקומען, האָבן געקוקט אױף אים מיט רחמנות און טשיקאַװע. דער קאָטער איז צוגעקראָכן צו אים, באַקוקט אים װי דאָבטשע די מײַסטערן, באַלעקט אים מיטן רױטן צינגל און איז אַװעקגעגאַנגען. מאָטקע האָט אים גאָרניט געקאָנט טאָן. ער איז געװען געבונדן.

און די צעשראָקענע לערן-ייִנגלעך, וועלכע קוקן אויף אים מיט גלאַנציקע אייגעלעך, האָט זיך אין מאָטקען אויפֿגעוועקט צוריק דער כּוח. ער האָט זיך געגעבן אַ וואָרף און זיך געגעבן אַ לאָז אַרײַן אין אַ פּאַק טעלער פֿון נעכטיקן ניט געוואַשענעם געפֿעס, וואָס איז געשטאַנען אין אַ ווינקל שטוב, אַ קלימפּער, און די טעלער צעבראָכן. דאָבטשע האָט זיך אױפֿגעכאַפּט מיט אַ געװאַלד, אין דעם מײַסטער האָט זיך נאָך מער צעברענט דער כּעס. ער האָט מאָטקען געגעבן אַ כאַפּ. די לערן-ייִנגלעך האָבן זיך אַרױפֿגעזעצט בײַ אים אױף די פֿיס. דער געזעל האָט געהאַלטן די הענט, דאָבטשע האָט צוגעדריקט דעם קאָפּ צו דער פּאָדלאָגע, דער אַלטער האָט די הױזן אַראָפּגעריסן, און דער חזר-רימען איז באַלד אַרומגעשפּרונגען װי אַ פֿײַערדיקע שפּיז איבער דעם נאַקעטן לײַב. צוערשט האט זיך באוויזן א בלויע פאס, דערנאך האט עס געגעבן א שפריץ מיט בלוט. פלוצלונג האט די טיר זיך געגעבן א פראל אויף און זלאטע איז אריין מיט א געוואלד. גזלנים, וואס ווילט איר פון אים? און זי האט אינגאנצן, אזוי גרויס ווי זי איז געווען, זיך געגעבן א צי אויס אויפן יונג, פארשטעלנדיג אים מיט זיך. נט, אַז די מאַמע אַלײן לערנט אים אַזױ צו זײַן, שרײַט אױס דער אַלטער בעריש, גיט מיר צוריק מײַן רובל מיט דעם, װאָס דער יונג האָט אױפֿגעפֿרעסן, און נעמט אים אײַך צוריק, איך װיל אים ניט האָבן! מײַן מאַן האָט קײן כּוח ניט צו אַזאַ יונג, ער שטעלט אונדז בדלות! מײַן מאַנס שװער פֿאַרהאָרעװעטן גראָשן אױפֿגעפֿרעסן, און דאָס קומט זיך נאָך אָננעמען פֿאַר אים! נעמט אײַך אים צוריק! איך באַדאַרף ניט פֿרעמדן שמוץ,

דאָס האַרץ װערט דאָך מיר צעריסן, אַז איך זע, װי זײ קאַטעװען דעם יונג, זײ װילן דאָך אים אַ טױט מאַכן, זאָגט זלאַטקע, צוריקטרעטנדיק אין טרערן. ר' בעריש, קוקט ניט אױף איר, טוט מיט אים, װאָס איר װילט, קאַטעװעט אים, מאַכט אים אַ טױט, איר גיט אים צו עסן, איר לערנט אים אַ מלאָכה, מעגט איר. ניין לייב, נעם אים צוריק, איך וויל ניט האָבן מער מיט אים צו טאָן. גיב מיר צוריק דעם רובל, וואָס איך האָב דיר געגעבן האַנטגעלט, און די פּאָר גראָשן, וואָס דער יונג האָט פֿאַרטאַכלעוועט. זעסט, וואָס דו האָסט אָנגעמאַכט, זלאַטקע? איך וועל דיך טויטן מיטן יונג צוזאַמען! בעט ר' בערעשן, ער זאָל אים צונעמען איצט! בעט פֿאַר דײַן ממזר, בעט! איך בין אים מוחל זאָל זי זיך האַלטן מיט איר סחורה אַז זי שטעלט זיך אײַן פֿאַר אים, האָט דער אַלטער בערעש געזאָגט אַװעקלײגנדיק דעם רימען. מיר װעלן קריגן אַזעלכע סחורות, באַלעקט זיך דובטשי, געהערט? זעסטו? האָט דער בלינדער לייב אָנגעקוקט זלאַטקען, זלאטקע האט טאקע איינגעזען איר נארישקייט, זי האט זיך פארשעמט פאר זיך, ניט געוואוסט וואס צו טאן, ביז זי איז צום סוף צוגעפאלן מיט ביידע הענט אויף מאטקע'ס קאפ און גענומען אים שלאגן, וואס דו טוסט מיר אן, דו שלעכט קינד, אויסגערונען וואלסטו באדארפט ווערן איידער דו ביסט געבוירן געווארן. אַזױ רעדט איר, װי אַ מוטער, זאָגט דער אַלטער בעריש, אָפּװישנדיק דעם שױם פֿון די ליפּן און די װאָנצעס, װאָס איז אים געקומען פֿון כּעס. נאָר זלאַטקע האָט שױן מער ניט געהערט. זי האָט געכאַפּט דאָס טוך און איז אַנטלאָפֿן, װוּ די אױגן האָבן זי געטראָגן. נאָך דער סצענע האָט בעריש מאָטקען שױן ניט געשלאָגן. דער געזעל מיט די דריי לערן-ייִנגלעך האָבן אים אָנגענומען און אַראָפּגעטראָגן אין קעלער אַרײַן, אַנידערגעלייגט אים אויף דער פֿײַכטער ערד און פֿאַרמאַכט דעם קעלער מיט אַ ברעט. אַ לאַנגע צײַט איז מאָטקע געלעגן אויף דער פֿײַכטער ערד און האָט ניט געוווּסט, צי ער שלאָפֿט, צי ער איז וואַך. ער האָט געפֿילט אַ ווייטאָג אין אַלע גלידער און עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז די הענט מיט די פֿיס זײַנען אים דורכגעבראָכן און ער וועט שוין גאָרניט קענען טאָן. פֿון דעם שלאָגן און דעם רײַסן זיך האָבן זיך לױז געמאַכט די שטריק, װאָס האָבן אים געבונדן די הענט מיט די פֿיס. נאָך אַ לאַנגער װײַל האָט ער געפּרוּװט מיטן גאַנצן קערפּער אַראָפּצורוקן די שטריק פֿון די הענט. דאָס איז אים געלונגען. ער איז װידער אַ לאַנגע װײַל געלעגן מיט פֿרײַע הענט און נאָך ניט געפּרוּװט רירן מיט זײ. מיט אַ מאָל האָט זיך באַװיזן דער שװאַרצער קאָטער צו אים אין קעלער. דער קאָטער איז צוערשט אַרומגעגאַנגען אין די װינקעלעך, פֿון װאַנען עס האָט זיך געהערט אַ קראַצן פֿון מײַז. װען דער קאָטער האָט זיך באַװיזן, איז שטיל געװאָרן אין קעלער. דערנאָך איז דער קאָטער צוגעגאַנגען צו אים, באַשמעקט אים, אַרױסגעשטעקט דאָס רױטע צינגל און באַלעקט אים. מאָטקע האָט אים אָפּגעקאָפּעט מיט די פֿיס. דער קאָטער האָט זיך פֿאַרװוּנדערט און איז אַװעק. דערנאָך האָט מאָטקע באַמערקט דאָס קלײנע פֿענצטערל, װאָס איז בײַם געװעלב פֿון קעלער. עס איז אים עפעס איינגעפאלן, נאר ער האט נאך ניט געפילט קיין כח דאס אויסצופירן. ביסלעכווייז האט דער כח זיך אנגעזאמלט אין אים, ער האט זיך דענסטמאל שטיל אויפגעהויבן, איז צוגעקראכן אויף אלע פיר, האט צוגערוקט צום פענסטערל דעם זאק מיט קארטאפל, און ארויפגעקראכן אויף די קארטאפל, און האט געפרואווט ארויסשטעלן דעם קאפ. עס איז געגאנגען. ווייטער האט ער ניט געקענט. עס האט געשטערט דאס דראטענע שטאכעטל. מאטקע האט זיך אנגעלענקט דערויף מיט ביידע הענט, האט אונטערגערוקט דעם קערפער און זיך איינגעקוועטשט אין דעם לעכל פון פענסטערל. ער האט ניט געפילט קיין ווייטאג, קיין דריקעניש, נאר וואס כח ער האט געהאט, האט ער אריינגעשטעקט דאס קערפערל און איז געקראכן דורך דער לאך. ער האָט זיך אַרויסגעגליטשט און איז געבליבן ליגן מיטן קאָפּ אין רינשטאָקל. אַרויסגעקומען אויף דער פֿרײַער לופֿט, האָט ער זיך אומגעקוקט, צי קיינער זעט נישט, האָט אויסגעזוכט אַ שאַרפֿן דרײַקאַנטיקן שטאַק און אַרומגעקראָכן אויף אַלע פֿיר אונטער בעריש כוואַטס פֿענצטערל און מיט וואָס כּוח ער האָט געהאַט, געגעבן אים אַ לאָז אַרײַן אין די שויבן. עס האָט געגעבן אַ קלימפּער פֿון גלאָז פון אינעווייניג האט זיך געהערט א געשריי, נאר מאטקע איז שוין ניט געווען. ער איז שוין ארונטער אונטער א פלויט. פון דארטן האט ער זיך אדורכגעלאזט דורך א פינסטערן קארידאר אין א הויף אריין, דערזען אין הויף א קופע מיט ברעטער, האט ער זיך געגעבן א לאז ארונטער אונטער די ברעטער און איז דארט געבליבן ליגן שטיל. ער האט געהערט ווי מען לויפט אין הויף, ער האט דערקענט דעם מייסטער'ס קול, דעם געזעל, די לערן-יונגלעך, ער איז געלעגן אין לאך אונטער די ברעטער. אמאל זענען זיי שוין גאנץ נאענט געווען לעבן אים, זיי האבן אים אבער ניט געזען. אזוי איז ער אפגעלעגן ביז פארנאכט. אז עס איז נאכט געווארן, איז אים קאלט געווארן. ער איז אויך געווען הונגעריק. ער האט געקלערט וואוהין צו גיין. דערמאנט זיך אן זיין פריינט בורעק דעם הונט, איז ער ארויס פארזיכטיק פון אונטער די ברעטער, אוועק דורך הינטערגאסן, אויסמיידנדיק מענטשן. ער איז אריין צו נאטע קאטארינאזש אין הויף, איז צוגעקראכן אויף אלע פיר אין בורעק'ס בודקע, דער הונט האט אים באלעקט, דערווארימט, ער האט געזוכט אין דער בודקע און געפונען דעם טעלער מיטן עסנווארג וואס שטייט אנגעגרייט פארן הונט, האט געפרובט עסן, ניט געקאָנט, אויסגעשפּיגן. צום סוף איז ער אזוי מיד און דערשלאָגן געװאָרן, אז ער האָט זיך איינגעקאָרטשעט אונטער דעם הונדס בויך. דער הונד האָט אים באהויכט און אָנגעװאַרעמט מיט דעם אָטעם פון זיין פּיסק און מיט די װאַרעמע האָר, און מאָטקע איז זיכערער איינגעשלאָפן ביים הונד, וויסנדיק, אז ער געפינט זיך ניט צװישן מענטשן. קאפיטל נײַן דער הונגער האט מאטקע'ן ארויסגעטריבן פון דער בודקע וואו ער האט זיך געהאט באהאלטן איבער נאכט. פארזיכטיג האט ער זיך אומגעקוקט אין שמאלן געסל איבערן פלויט, צי דער פאטער אדער דער מייסטער יאגן אים ניט נאך. אין געסל איז געווען שטיל, פאר טאג. די זון האט ערשט פריש געשיינט איבער דעם ברוק און זיך יום-טובדיק אפגעשפיגלט אין די געוואשענע שויבן. נאך ניט אַלע אײַנוווינער פֿון געסל זײַנען וואַך געווען. טייל לאָדן זײַנען געווען פֿאַרהאַקט. שליימעלע קצבֿ טראָגט אַ פֿרישע ריפּ פֿלייש איבער דעם אַקסל. איבערן בריקל קומט צו פֿאָרן חיים מילכיגער מיט די טונען מילך פֿון דאָרף. פֿון בעקער-געוועלבל שמעקט אַרויס פֿריש געבעקס, ברויט מיט מאָן און מיט קימל באַשאָטן. מאָטקע איז געשטאַנען און האָט געציטערט פֿאַר קעלט. ער איז איבערנאַכט בײַם הונט געפֿרוירן געוואָרן. דאָס האַרץ האָט אים גענאָגט פֿון הונגער, דער פֿרישער ריח פֿון ברויט האָט אים אָנגעשמעקט, דער ריח פֿון פּוטער, מילך און די ריפּ פֿלייש אויף שליימעלעס אַקסל האָבן אים גערייצט. ער האָט געוואָלט אַרײַן צום בעקער גנבֿענען אַ ברויטל, דער בעקער איז אָבער געשטאַנען אין דער טיר פֿון זײַן געוועלבע. ער האָט זיך דערמאָנט אָן די נעכטיקע קלעפּ, אָפּגעטריסלט זיך און איז געגאַנגען אין מאַרק אַרײַן. עס איז געווען פרייטאג, א מארק טאג פאר אסיען, ווען אלץ אויפן פעלד, אין גארטן און אין שטאל איז רייף און אויסגעוואקסן. די פויערים האבן געבראכט פון די דערפער דאס בעסטע און דאס צייטיגסטע צו פארקויפן. פעטע הינדלעך מיט געבונדענע פיס זענען געשפרונגען איבער די פויערישע פורן. דער מארק איז געווען פארכאפט פון געוואלדן פון די פארשיידענע מינים עופות וואס מען האט אין שטאט געבראכט צום פארקויפן. פעדערן זענען ארומגעפלויגן. אינמיטן מארק איז אלי'קל דער דארפס איד מיט באשקען זיין מויד ביי א באליע לעבעדיגע פיש געזעסן. גרינווארג און רייפע פירות, בלויע פלוימען און רויטע מאלענעס זענען געווען פארשפרייט ארום באשען. אירע רויטע באקן, קאלט פון דעם פרישן פרימארגן, האבן אויך אויסגעזען ווי רייפע פרוכט וואס מען האט פון דארף געבראכט צווישן אנדער עסנווארג.

און מיט די הונגעריגע הינט האט זיך אויך מאטקע מיטגעשלעפט. ער איז ווי זיי, נאך דעם ריח פון דעם עסנווארג, אין מארק אנגעקומען און אנגעהויבן זיך פלאנטערן צווישן די פורן. ער האט נאר מורא געהאט פארן טאטן מיט בעריש דעם מייסטער, האט ער זיך אלע ווייל מיט שרעק אומגעקוקט. ער איז אנגעקומען צו די שטעלן פון אויבסט און האט אויפגעקליבן פון צווישן די שטיינער די פארפוילטע עפל און ווערעמדיגע פלוימען וואס האבן זיך ארומגעוואלגערט, ער האט עס אבער ניט געקאנט עסן, עס איז אים אינעווייניג אין די קישקעס קאלט געווען און ער האט געציטערט. עס האט אים אנגעשמעקט פרישע פוטער וואס א גויע האט ארויסגעלייגט פון איר קארב, ער איז שוין געווען נאנט, האט געוואלט די האנט אויסשטרעקן, איז ער אבער געווען אנגעשראקן פון די נעכטיגע קלעפ און האט זיך אוועקגעדרייט. ער איז אומרואיג געווען. באלד האט זיך אין מארק געלאזט הערן דער ריח פון געפילטע קישקעס, געפרעגלט חזיר פלייש, וואס איז אנגעקומען פון דעם קיילער'ס געוועלב אינמיטן מארק. דער קיילער האט נעכטן געהאט א חזיר געקוילעט אויף היינטיגן מארק, און דאס האט מען איצט די קישקעס געפילט, די ערשטע האבן עס דערשמעקט די הינט אין מארק און אנגעהויבן זיך צוזאמענקלייבן פארן קיילער'ס שוועל, באלעקט זיך מיט די צונגען און געקוקט מיט די זשעדנע אויגן אין דער קראם פון טרייפן פלייש.

דער מאַרק האָט זיך אָנגעהויבן אָנפֿילן מיט פֿעטע ייִדישע ווײַבער, און עס איז געוואָרן אַ גרויס גערודער פֿון מענטשנמײַלער, אויסגעמישט מיט די געשרייען און קולות פֿון די עופֿות. איין ייִדענע האָט פֿון דער צווייטער די גענדז, די קאַטשקעס, די הינער פֿון די הענט געריסן, די פּאַכטערס האָבן זיך געקריגט מיט זיי, און די פֿעדערן פֿון די עופֿות זײַנען איבער זייערע קעפּ געפֿלויגן. צווישן דעם הו-הא זענען זיך רואיג געשטאנען פאר די טירן פון זייערע געוועלבלעך, פון איין זייט דער דייטשער קיילער שאלץ, פון דער צווייטער זייט דער דייטשער בעקער קעניג. די הינט פון גאס, מיט מאטקען אין שפיץ האבן זיך צונויפגעקליבן ארום זייערע געוועלבלעך. דער קיילער און דער בעקער האבן אבער ניט באמערקט ניט די הונגעריקע הינט, ניט דעם הונגעריקן מאטקען. זיי האָבן זיך רואיק צוגעקוקט צום גערודער פון מאַרק, ווי די יידישע ווייבער רייסן זיך איבער די הינער, און געשמייכלט אין זיך, איבערגעוואונקען זיך איינער צום צווייטן טראַכטנדיק זיך, דער רבין וועט סיי ווי סיי אַלץ טרייף מאַכן, און די אַלע קאַטשקעס, גענדז, הינער וועלן אַריינפאַלן צו זיי, די דייטשן, אין די הענט, געשאָכטענע שוין, אָפּגעפליקטע, ריינע פאַר אַ גאָרנישט. דערווייל האָט מאָטקע דערזען די מוטער פֿון דער ווײַטנס צווישן די פּויערשע פֿורן. ער האָט געוואָלט צולויפֿן, דאָס היימישע געפֿיל האָט אים געצויגן, אָבער זינט די נעכטיקע קלעפּ האָט דער מאַמעס אָנבליק אין אים שרעק געוועקט. ער האָט מורא געקראָגן, פֿלינק זיך אויפֿגעכאַפּט און אַנטלאָפֿן. די הינט נאָך אים. ער האָט זיך אָפּגעטראָגן פֿון מאַרק און איז אַרײַן אין בית-המדרש-געסל, וווּ דער אָקסן-מאַרק איז. דאָרט זײַנען פּויערים געשטאַנען מיט אָקסן, קי, קעלבער, און די ייִדן זײַנען אַרומגעגאַנגען צווישן די בהמות, געטאַפּט דאָס פֿעטס אויף די לעבעדיקע אָקסן און קי, געמאָלקן די אײטערס און פֿאַרזוכט די מילך, געדונגען זיך מיט די פּויערים, געפּאַטשט זיך אין די הענט, געשריגן, געלט געוואָרפֿן. מאָטקע האָט זיך געפּלאָנטערט צווישן די פֿיס, געווען דאָ בײַ אַ קו, דאָרט בײַ אַ קאַלב. אויך געפרואווט די הענט אונטער אן אייטער ארונטערצושטעקן, אויסצומעלקן מילך און אויסצוטרינקען, האט אים דער פויער מיט א שטריק פון דער קו אפגעיאגט. עס איז אים געשען דא צווישן די קי און די קעלבער, צווישן די פויערים און די אידן, ווי דארט צווישן די גענז און די ווייבער. איין איד, דער לאמע גדלי' קצב, האט קעלבלעך צוזאמגעקליבן פון מארק אראפ, האט זיך דער אלטער איד מיט זיי קיין עצה ניט געקענט געבן.

דריי זיך נישט ארום ליידיג! שרייט צו אים דער לאמע גדלי' וואס עס האט אים געקאפעט פון ביידע רויטע אויגן און ער איז טויב געווען אויף ביידע אויערן, ער האט געמיינט אז אלע זענען טויב דעריבער האט ער צו אלעמען געשריגן. מאטקע'ן איז דאס געפעלן, ער האט צונויפגעיאגט די קעלבער, געדרייט דעם עק פון קאלב ווען עס האט זיך אפגעשטעלט, מיטגעהאלפן גדלי'ן די קעלבער פירן אין שעכטהויז אריין. עס האָבן זיך צו אים צוגעטשעפּעט אַ פּאָר גאַסן-הינט, מיט וועלכע ער האָט זיך באַקענט פֿאַרן קיילערס געוועלב. ער האָט זיי באַפֿוילן, און די הינט האָבן אים געהאָלפֿן די קעלבער אונטעריאָגן. אין שעכט-הויז האָט זיך פֿאַר אים אויפֿגעעפֿנט אַ נײַע וועלט. ער האט דערזען אזעלכעס וואס איז אים איבערגעבליבן א לערע אויפן גאנצן לעבן. ביז צום שעכט הויז, אז ער האט געזען שלמה אדער גדלי' קצב טראגן א ריב פלייש אויפן אקסל, איז אים גארניט איינגעפאלן אז דאס פלייש איז אן אקס, א קו, א קאלב אדער א שעפס, וואס ער האט זעט זומער פארנאכט אין געסל אהיימגיין פונעם פעלד, ער האט גארניט געקלערט וועגן דעם און געמיינט אז א לעבעדיג קאלב איז עפעס אנדערש. ער האט געזען ווי גדלי' טרייבט צונויף די קעלבער אין הויף פון שעכט הויז, נעמט א קאלב, בינדט אים צונויף אלע פיר פיס. דאס קאלב ליגט שוין אויף דער ערד און שרייט, און שטעקט ארויס א פאר אויגן און גלאצט.

בלוט שפריצט, ביים קאלב זעצן די אויגן ארויס, עס כארכלט, און עס איז שוין טויט, און קיינער טוט זיי גארניט, ניט דעם יידל, ניט גדלי' דעם קצב דערפאר, מען שלאגט זיי ניט, מען שרייט ניט אויף זיי. דערנאך נעמט מען זיך צו אן אנדער קאלב, און מען טוט מיט דעם אויך אזוי,

שקצים צוגעבונדן א חזיר ביי א הויכע קלאָץ, און זיי שטייען ארום און קלאפן אים איבערן קאפ מיט דרענגער, און דער חזיר קוויטשעט. אין אן אנדער ווינקל זעט ער א אידל האלטן א מעסער אין מויל, צווישן די קני א יונג הינדל. דאס הינדל פארגלעזט די אויגן, דאס אידל פליקט אויס די פעדערן פון ווייכן העלדזל, עס זעט זיך א בלוי ווייך הייטל מיט אדערן אדורכגעצויגן, א שנייד אריין א שפריץ בלוט און דאס אידל ווארפט אוועק דאס געשחט'נע הינדל און דאס הינדל ווארפט זיך אויף דער ערד ווי אין קדחת, דאס בלוט רינט דערפון ביז עס פארגלעזט די אויגן און בלייבט ליגן אן אטעם. אט ציט שוין גדלי' דעם געשחט'ען קאלב אויף א שטאנג ארויף און שניידט אדורך מיט א מעסער דעם בויך, ציט ארויס די געדערים מיטן לונגן לעבער, א פארע גייט ארויס דערפון, ער ציט די פעל אראפ, בלוט גיסט זיך איבער די הענט, איבערן מעסער, אויף דער קאפאטע ארויף, און דאס קאלב האלט נאך די אויגן אפן און גלאצט. וואו ער האט נאר געקוקט האט ער געזען בלוט, גע'שחט'ענע קעלבער, געקוילעטע חזירים. אקסן האבן געמריטשעט און געשריגן פארן שעכטן מיט ווילדע געשרייען, קעלבער און שעפסן האבן זיך געבעטן מיט שוואכע אומבאהאלפענע קולכלעך, מע, מע, װי קלײנע קינדער, און חזירים האָבן געװאַלדן געמאַכט, און הינער און הענער האָבן שרעקעדיקע קינדערשע געשרײען פֿון זיך אַרױסגעגעבן, און מענטשן זײַנען געשטאַנען מיט מעסערס אין די הענט, באַגאָסן מיט בלוט פֿון אַל דאָס לעבעדיקע, געשאָכטן, געשונדן די הױט דערפֿון, די פֿעדערן פֿון די העלדזער אַרױסגעפֿליקט, און עס האָט זיך מאָטקען געדאַכט, אַז ניט נאָר בהמות אַלײן, נאָר מע װעט באַלד אַ מענטשן אַװעקלײגן און מע װעט אים שעכטן, אַלץ מעג מען דאָ אין דעם שעכט-הױז, שלאָגן, שנײַדן און שעכטן, און מען טוט גאָרנישט דערפֿאַר, און ער האָט גאָרניט געװוּסט דערפֿון, אַז מען מעג שעכטן. ער איז גערײצט געװאָרן פֿון בלוט און געבעטן זיך בײַ גדלי' קצבֿ, ער זאָל אים געבן דאָס מעסער, ער װיל אױך שינדן דעם קאַלב. גדלי' קצבֿ האָט אים אָנגעקוקט מיט די רױטע אױגן אױף זײַן בלוט-באַשפּריצטן פּנים און געזאָגט, דו קענסט נאך ניט, דו וועסט דאס לעדער אדורכלעכערן. נא, קוק דיך צו, לערן דיך ערשט אויס, דערנאך וועסטו שינדן. און מאטקע האט זיך גוט צוגעקוקט און געוואלט זיך אויסלערנען. באלד האט ער דערזען ווי א יונג רייסט ארויס פון אן אויפגעשניטענעם אקס א לונג און לעבער. ער בלאזט דורך א רער, און די לונג ווערט אנגעבלאזן, און דער אידל, וואס האט פריער דעם אקס געשחטן, קוקט צו, טאפט די לונג און קוקט זי גוט דורך צי זי איז גאנץ צי דער אקס איז כשר אדער טריף. מאטקע האט געהאלפן דעם לונגעלעבער שלעפן, און די הענט האט ער שוין געהאט אויך באפלעקט מיט בלוט, באלד האט ער געקראגן א פלעם אין פנים אריין פון הינטן ארום. נא! ווער איז דער נייער קצב? האט אים דער הויכער יונג נאסן גנב מכבד געווען. עס איז דעם בלינדן לייבס לאָז אים גיין, דער יונג איז אַ יאַט, פֿאַרלאָז זיך אויף מיר ער וועט זײַן אַ לײַט. טאָ גיי און ברענג אַ האַלב פֿלעשל אָקעוויט פֿון חנה-סאָרען און אַ ברויט מיט אַ הערינג, זאָגט נתן און גיט אים געלט. נאָך די מינוט צוריק, דו הערסט? אַז ניט, וועל איך דיר אַ זײַט איבערהאַקן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,